בית חלקים משיחת אור לכ"ט אלול תש"מ. וואס איינע פון די סיפורים איז וואס שוין אויכעט געדרוקט און פארבונדן נאך מיט די קינדערשע יארן פון צמח צדק, ווען ער איז נאך געגאנגען אין חדר און האט געלערנט מיט א מלמד בין חמש למקרא, חומש חומש מיט תורה שבעל פה און חומש. און ווען ער האט געלערנט מיט אים ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, לערנט מיט אים דעם פסוק אז יעקב זייענדיג אין ארץ מצרים איז ער דארט געווען זיבעצן יאר, און האט אים אפגעטייטשט אויכעט א ויחי יעקב אז ער האט דארט געלעבט, ניט נאר סתם געווען דארטן, נאר ער האט דארטן געלעבט. בשעת ער איז, ווי דער נשיא דורנו דערציילט, בשעת דער צמח צדק אלס א קינד פון. ווען מען לערנט נאך מקרא אין חדר, איז געקומען צום אלטן רעבן, וואס דעמאלט האט ער זיך געהאדעוועט כידוע פרטי הדברים, האט ער געפרעגט ביי דעם אלטן רעבן, ווי קען דאס זיין, אז יעקב וואס ער איז געווען דער בחיר שבאבות, דער אויסגעקליבענער פון צווישן די אבות, אברהם יצחק ויעקב. און ארץ מצרים איז געווען א מקולקלת שבאומות, ערות הארץ, אן ארט, א לאנד וואס דארט איז געווען די הנהגה גאר ניט מענטשליך, גאר ניט ווי ס'דארף צו זיין. און מען זאגט אז בשעת יעקב איז געווען אין ארץ מצרים, איז ניט אז ס'איז ביי אים געווען א מאטערניש, נאר ס'איז געווען ויחי יעקב איז בארץ מצרים. האט אים דער אלטער רבי געענטפערט. אַז איידער יעקב איז אַהין צו געקומען, האָט ער אַהין צו געשיקט ואת יהודה שלח לפניו להורות לפניו גשנה, ער געשיקט אַהין צו מען זאָל דאָרטן מאַכן אַן אָרט, אַ מוסד, אַ בית וואָס מען זאָל לערנען תורה, און וואָס דאָס ווערט אָנגערופן גשנה, פון לשון גש, נע ווערן, נענטער צוגיין, נענטער. אז דורך דערויף ווערט מען נענטער צו דעם אייבערשטן, און בשעת מען האט אט די הכנה, און דערנאך פירט מען דאס דורך בפועל, דאס איז דער תוכן, נישט דער לשון געדרוקט שוין בדיוק, אבער דאס איז דער אינהאלט לפי ערך, אז בשעת מען גרייט אין אזא מין אופן צו, און דערנאך לערנט מען תורה, און דורך דערויף ווערט מען אלץ מער נענטער און נענטער, מיטן אייבערשטן, צום אייבערשטן און מיטן אייבערשטן, איז אָטאָ דעמאָלט איז ויחי יעקב אין דערויף באַשטייט דער לעבן אַפֿילו פֿון בחיר שבאָבֿות. פֿאַר צו וואָס דערציילט מען אַ סיפּור און מע דרוקט דאָס אָפּ און מע שטעלט דאָס אַרײַן אין אַן אופֿן אַז מע זאָל דאָס פֿון צײַט צו צײַט ניט נאָר לייענען נאָר אויכעט לערנען, און ארויסנעמען דערפון וואס מען דארף דערפון ארויסנעמען. האט מען איצט אין דערויף א קלארע אנווייזונג. א איד גיט זיך א כאפ אז די נשמה חלק אלוקה ממעל ממש, און זי געפינט זיך אין משכא דחויא אנגעטון טונקעלע שפאקולן, ארומגענומען מיט עשר פרסאות, צען קאלדערס. ובלשון פון רש"י, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, מען געפינט זיך אין ארץ מצרים, מיצרים וגבולים, וואס דאס איז א מלכות של חסד, און מען קען דא אויספירן אלע זאכן אין אידישקייט וואס מען וויל, נישט נאר מען שטערט נישט, מען איז נאך מסייע, לגבי ווי דאס איז געווען בשעת שבית המקדש היה קיים. בארץ הקודש ארץ אשר תמיד עיני השם אלקיך בה מרשית השנה איז דאך שלא בערך די איגרא רמא לגבי בירא עמיקתא על אחת כמה וכמה ווי די נשמה ווי זי איז חצובה תחת כיסא הכבוד שלא בערך ווי די נשמה איז חלק אלוקה ממעל ממש און זי געפינט זיך ממעל. וואס דאס איז דאך מיצרים וגבולים שאין כמוהו, שלא בערך כלל. פרעגט יעדער איד ביי זיך און ביי א צווייטן, היתכן יעדער איד איז בחיר שבאבות? אלע נשמות זענען געווען כלול אין יעקב'ן, אין נשמת יעקב, וואס דערפאר זאגט זיך קל אלוקי ישראל, ווי דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ, אין איגרת הקודש איז ער א בחיר שבאבות מצד דעם חלק און מצד זיין נשמה וואס זי איז א חלק פון נשמת יעקב. דערנאך גיט ער זיך א כאפ אזויפיל צייט גייט ביי אים אוועק אויף עסן און טרינקען און שלאפן און שפאצירן, און בשעת מעשה ניט ער האלט ביי די דרגה פון בכל דרכיך דעהו, ער פילט א געשמאק צי דאס איז געזאלצן אדער איבערגעזאלצן אדער ס'איז תפל בלי מלח וואס אויב ער עסט מצד דעם ניצוץ קדושה וואס אין דעם לחם און דעם בשר און די דגים איז וואס אים נוגע איז זאלץ אהין זאלץ אהער אים איז נוגע דער ניצוץ קדושה וואס געפינט זיך דארט איי ער דארף מברר זיין דעם ניצוץ קדושה פון דעם זאלץ דארף ער זיך אבער נישט פילן דעם זאלצענעם טעם דארף ער געפילן דעם ניצוץ קדושה.

וואס איז געווען בזמן שבית המקדש היה קיים אפילו אין חוץ לארץ, על אחת כמה וכמה ביידע זאכן בזמן שבית המקדש היה קיים און אין ארץ הקודש. קען מען דאך אריינפאלן אין עצבות, אים קען ווערן אומעטיג אויפן הארצן, און תורה זאגט עבדו את השם בשמחה. מזמור הק' המאה פון ספר תהילים פון דוד נעים זמירות ישראל, אז בשעת מען דינט דעם אייבערשטן דארף דאס זיין מיט שמחה, און דערנאך פסק'נט מען אפ אין שולחן ערוך אורח חיים אז ווי אזוי מיט וואס דארף מען דינען דעם אייבערשטן, טאר מען ניט פארגעסן אויפ'ן אייבערשטן אפילו אויף רגע אחד, און וואס ער זאל ניט טאן, דארף ער טראכטן דערביי און, אדער נאכמער, פילן דערביי, אז ער טוט דאס ווארום ער וויל דינען דעם אייבערשטן בשעת מעשה אדער שפעטער, אדער לשם שמים, אדער בכל דרכיך דעהו, ווי גערעדט אמאל בארוכה דעם חילוק פון די שני אופני עבודה. ווי אזוי וועט ער וויסן, ווי אזוי אין יעדער זאך, מיט יעדער זאך און אין יעדער זאך. ארויסגעפינען די ליכטיגקייט און וואס צו וואס מען דארף האבן מער, צו וואס מען דארף האבן די זאך ווערט דאס דורך לימוד התורה, וואס לימוד התורה מיט הבנה איז דאס א חכמה גדולה און הבנה עמוקה ביז וואנעט אז וראו כל עמי הארץ אז אט אז אט אז כל עמי הארץ זאגן רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. וואס דאס גייט זיך אויף עניינים של תורה אז אמת'ע חכמה כעין מלאכת תקופות וגימטריאות ווי די גמרא דרש'נט אפ אויף דערויף בנוגע צו עיבור החודש און עיבור השנה תקופות און מזלות וכו' וכו'.

וואס דעמאלט בלייבט נישט קיין ארט אויף עצבות חס ושלום, אמת טאקע עס איז נישט גוט און חשך כפול ומכופל פון גלות, און יעדער איד דאווענט און בעט יעדער טאג דריי מאל, און ווי געזאגט פריער, פיר מאל בשבת ויום טוב און פינף מאל ביום הכיפורים, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. אז אט אט קומט משיח און מ'וועט אליין זען וואזוי די שכינה און משיח און אלע אידן און דער אייבערשטער געפינען זיך אין ציון, אבער צוזאמען דערמיט וויבאלד אז דער אייבערשטער וויל אז מען זאל דורכפירן זיין שליחות זייענדיג אין גושן און זייענדיג אין גלות דארף מען דאס טון בשמחה, ובפרט נאך אז מ'האט נאך צוגעזאגט. אז בשעת מ'וועט עס מקיים זיין ווי דער אייבישטער וויל און מ'וועט עס טון בשמחה וועט עס צוהיילן און ברענגען נאך פריער די גאולה און דעם קיום היעוד אז מ'וועט זען בשובך לציון ברחמים.